לערנט דעם מאמר ויאבק איש עמו דעם סוף פון פרשת וישלח, עס רעדט ער ארום דא דעם ענין פון גיד הנשה, און ער רעדט ארום בכללות דעם ענין די מלחמת הקדושה מיט קליפה וסטרא אחרא. ברענגט ער דא, הנה נודע שמלחמה זו היא מלחמת הסמך מם בסטרא דקדושה, דאס הייסט די מלחמה פון קליפה מיט קדושה, דאס איז די מלחמה וואס איז געווען צווישן יעקב און עשו, מיר ווייסן עס איז געווען נישט א מלחמה נאר דא למטה בגשמיות, נאר ווי עס שטייט עס איז געווען א מלחמה צווישן יעקב מיט שרו של עשו, וכענין מלחמה לה' בעמלק. וכנודע מן הפרדס שמה שנגע בכף ירך יעקב, ווי שטייט די לשון אין פרדס, דפגים אתר דנבואה. ירך יעקב, וואס שטייט ירך איז די מדריגה פון נצח, באלד זעמער מער בפרטיות, און עשו האט פוגם געווען אט דער אתר דער דרגה פון נבואה, וואס נצח איז די דרגה פון נבואה, עד דאתא שמואל ותיקן הנצח, כמו שכתוב וגם נצח ישראל לא ישקר, דאס שטייט טאקע, שמואל האט א שייכות מיט עמלק, ווארום דער גאנצער ענין וואס שמואל געקומען צו שאול און געהייסן אויסהרג'נען גאנץ עמלק איז געוועזן, די נבואה געקומען דורך שמואל, און דאס איז געווען די תיקון אויף דעם וואס שרו של עשו האט פוגם געווען ביי יעקב. פרעגט ער דא א כללות'דיגע שאלה ולכאורה אינו מובן, איך יתכן להיות הסמך מם נלחם נגד הקדושה? ווי איז דאס שייך בכלל אז קליפה קען פירן א מלחמה מיט קדושה? והלא כל עיקר חיות הקליפות הוא מהקדושה. די קליפה נעמט דאך חיות פון קדושה. וכענין לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל מותרי החסד. שטייט אין חסידות וואס איז יצא ממנו ישמעאל ישמעאל דער ענין פשוט חסד דקליפה פארשטייט אז ביי דער ענין מען זעט בפעול ביי אראבער נישט אזוי ווי עשו זיי איז א תנועה פון גבורה די אראבער איז א תנועה פון חסד נישט די ענין פון הארגענען נאר די תנועה פון חסד פון זנות בענינים פון ניאוף וכיוצא בזה, חסד דקליפה, השפעה, נישט במקום המתאים, נישט במקום הראוי וואס איז די פשט? פון וואנט קומט און וואנט נעמט זיך א ענין פון חסד דקליפה? פון אברהם פון די יניקת החיצונים וואס זיי זענען יונק פון קדושה. אן קדושה קענען זיי קיין חיות נישט האבן, קיין קיום נישט האבן. קומט דאך אויס די גאנצער חיות פון קדושה קומט דאך פון קליפה, און ווי קען דאס זיין אז קדושה זאל פירן א מלחמה מיט קליפה? ולעתיד לבא כשיבורר אזי כתיב ואת רוח הטומאה אעביר, יעמאלט וועט נישט זיין מער קיין ענין פון קליפה, חיל בלע ויקיאנו, שטייט די פשט וואס מיינט חיל בלע ויקיאנו מיינט אז חיל הייסט דאס אז די קליפה איז בולע חיות פון קדושה, ולעתיד לבא ויקיאנו וועלן וועט זיך אויסברעכן דער חיות, בלע המוות לנצח, והיה כלא היה. וכתיב, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, איז דער פשט פון אדם דקדושה, ווי עס שטייט אין פסוק ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, און עס איז דא אדם דקליפה. ס'איז דא שלט האדם באדם לרע לו, ס'איז דא דער אייבישטער גיט אן א כח אז אדם פון קליפה פון לעומת זה זאל קענען שולט זיין אין דער אדם פון קדושה, פרעגט זיך די שאלה ואיך יהיה יכולת בידו להלחם, וואס פרעגט מען? א כללות'דיגע שאלה. עס גייט דא אריין א גאנצער אריכות בכלל ווי קומט עס אז ס'איז דא א מציאות פון קליפה וסטרא אחרא אויף די וועלט, און אויך אז מ'זאל פארשטיין וואס איז די תוכן המלחמה צווישן קליפה און קדושה. זאגט ער אזוי, אך הענין כי הנה המאציל העליון ברוך הוא סובב כל עלמין, ולפניו כחשיכה כאורה.

אין אנדערע ווערטער דאס רופט זיך אן אין חסידות מיטן ווארט לשון מקיף זאגט חסידות אז מצד די מדריגה פון מקיף, וואס הייסט מקיף? מקיף מיינט אזא מדריגה וואס דער אייבישטער איז דאך אין סוף איז לגבי דער דרגה איז קיין זאך האט קיין תפיסת מקום נישט, נישט חשך נישט אור, די לשון איז דאך כחשיכה כאורה, אור און חשך זענען שווה בשווה, די לשון פון אלטן רבי'ן אין תניא פרק מ ח ברענגט ער א דוגמא פון א מספר, אז לגבי א זאך וואס בלי גבול איז א דבר גדול און א דבר קטן זענען ביידע שווה בשווה, מיר האבן נישט קיין אמת'ער דוגמא פון באין ערוך. אבער אז מען וועט מצייר זיין א זאך וואס איז באין ערוך לגמרי איז פונקט ווי זאגן א מענטש, א מענטש גייט אין גאס, גייט אויפן וועג גייט א נמלה, ס'שטערט מיר שטערט מיר נישט, פארוואס נישט? ס'איז אזא קליינע זאך אז ס'איז אזוי ווייט פון מיר אז ס'איז גארנישט תופס מקום די גאנצע מעשה. דאס איז אז מען רעדט צוויי נבראים, אז מען רעדט למעלה לגבי דעם אייבערשטן, איז כמובן אז אלע עניינים פון חשך און פון קליפה און פון סטרא אחרא איז אינגאנצן נישט תופס מקום, ס'איז גארנישט קיין תופס מקום, במילא שטערט עס נישט. במילא מצד די מדריגה פון מקיף קען עס אויכעט זיין נאך מער. ס'איז דא בכללות צוויי דרגות, ס'איז דא די מדריגה וואס מ'רופט אים מקיף ווי פריער דערמאנט, און ס'איז דא דער מדריגה וואס רופט זיך אן פנימי, סדר השתלשלות. דער חילוק כללי צווישן מקיף און פנימי איז אז דער מקיף דאס איז היות אז ער איז בלי גבול קומט עס נישט אן אין א כלי. קומט עס נישט אן אין א מקבל, קומט עס נישט אן באופן פנימי, מה שאין כן אין סדר השתלשלות איז אויסגעשטעלט אין א סדר פון אורות וכלים, סדר השתלשלות איז אויסגעשטעלט אין א סדר אז ער קומט אן אט דארטן וואו עס איז דא א כלי אויף אים צו מקבל זיין, אויף צו קענען מקבל זיין אלוקות באופן פנימי, דאס הייסט אין א אופן אז דער אור זאל אנקומען אין א כלי און ער זאל קענען אויפנעמען מוז ער טאקע זיין א כלי, מוז ער זיין שייך. עס זאגט למשל א רב וויל משפיע זיין צו א תלמיד, דאס טייטש פנימי, מוז דער תלמיד זיין א כלי, און מוז זיין אזא סארט כלי וואס קען אים אויפנעמען. דאס איז אז מען רעדט אין סדר השתלשלות. אז מען רעדט אין מקיפים. דארט איז אלץ שווה בשווה, וויבאלד ער קומט נישט אן אין א פנימיות, און במילא קען זיין קען ער אנקומען בכל מקום ומקום, למשל אור השמש, אור השמש איז מאיר סיי אין א פאלאץ, סיי אין א מקום חשוב, סיי אין א מקום האשפה, אור השמש קומט אן בכל מקום, פארוואס? ווייל ער קומט נישט אן בפנימיות, ער געפינט זיך נאר באופן מקיף. ככל החזיון הזה איז דער חילוק צווישן קדושה און קליפה, קדושה. איז מקבל באופן פנימי, אלוקות איז מאיר אין א מקום קדוש, די פשט איז אז ער איז א כלי אויף צו מקבל זיין, און וואס איז די כלי, זאגט דער אלטער רבי אין תניא פרק ו' אז די כלי איז ביטול, אז אלוק אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא במה שבטל אצלו יתברך, איז דער כלי אויף קדושה איז איז ביטול, איז דא א ארט וואס איז בטל צו אלוקות, איז אלוקות מאיר אין אים אין א פנימיות, און במילא איז. במילא נעמט ער אויף דעם ענין אין זיינע כלים, מקיף די פשט, ער דארף נישט קיין כלי נישט זיין, וויבאלד ער איז מאיר אין א מקיף'דיקער אופן, ער פארבינדט זיך נישט מיט אים, זאל ער יע זיין בטל נישט זיין בטל, פונקט ווי אור השמש, אור השמש איז מאיר אין דעם צימער, אבער ער האט נישט משנה געווען דעם טיש, ער איז נישט מאיר בפנימיות אין דעם טיש, נאר קען אנקומען אויכעט אין א גארבידזש קען, ס'שטערט נישט, דאס לערנט מען דא. מצד מקיף האבן זיי אויכעט אן ארט. מה שאין כן מצד סדר השתלשלות, דארטן וואו קדושה און דארטן וואו אלוקות קומט אן אין א פנימיות'דיגער אופן און פארבינדט זיך מיט דעם ארט, מוז עס זיין א כלי. יעצט לאמיר גיין ווייטער אביסל. מה שכתוב ואלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל.

ווי ס'שטייט אין פסוק יאר השם פניו איתנו סלה, והקליפות מקבלים מבחינת אחוריים, ממילא קענען קליפות מקבל זיין נאר פון חיצוניות, כמאן דשדי בתר כתפוי, ווי א מענטש גיבט א מתנה צו זיין חבר און ער ווארפט עס הינטער זיין גוף, ונקרא אלוקים אחרים, פארוואס לפי שישראל ממשיכים כך להיות אור אין סוף שורה דווקא במי שבטל, און וואס איז די נקודת הדברים, איז די נקודת הדברים הייסט אז די סדר איז אז דער אייבישטער האט ממשיך געווען אלוקות אין סדר השתלשלות, הייסט דאס ווערט נמשך נאר באופן פנימי נאר דארט וואו ס'א כלי. און בשעת ס'ווערט נמשך בפנימיות יעמאלט קען נמשך ווערן נאר אין קדושה, איי קליפות מוז אויכעט האבן א חיות, דאס איז איי פון חיצוניות, פון אחוריים, וואס איז אחוריים? די משל האט א משל אין די חסידות, רבי ברענגט עס אראפ אין סידור די מאמרים פון חג המצות, ברענגט ער א משל ווי א מלך מאכט א סעודה, און לאדענט איין די אלע שרים און אלע חשובע מענטשן זיצן ביי די סעודה, ס'בלייבט איבער שיריים פון די סעודה, איז אלע קענען באקומען, איז די עבדים און אפילו כלבים קענען אויכעט עסן פון די ביינער וואס מ'ווארפט אונטער דעם טיש, און וואס וועט מען זאגן? זיי אלע האבן געגעסן פון די זעלבע סעודה, אלע עסן פון דער סעודה, וואס איז געווען די כוונה פנימית פון דעם מלך? מיט וועמען האט זיך דער מלך מתקשר געווען בפנימיות, וועמען האט ער איינגעלאדנט, וועמען האט ער מכבד געווען, וואו איז געווען זיין רצון פנימי צו מאכן, פאר וועמען איז געווען די רצון פנימי צו מאכן די סעודה, פאר די וואס האבן צו אים א שייכות. די שפחות און די עבדים און די כלבים וואס זיי לעקן פון די ביינער אונטערן טיש, דאס איז אוודאי זיי באקומען די ביינער, נישט דאס וויל איך, נישט דאס איז די מלך אינטערעסירט, דאס איז בבחינת אחוריים, דאס בלייבט שיריים, על דרך זה למעלה. פאראן די המשכת הקדושה בפנימיות, פון דעם זענען מקבל נאר אידן וואס זענען א כלי, ווי די לשון איז, אין הקדושה נאר שורה דווקא במי שבטל. סטרא אחרא איז א מקבל פון די אחוריים, דאס איז א אור מצומצם, גאר גאר די פסולת מיט די ביינער וואס בלייבט איבער פאר זיי, זענען זיי מקבל פון מבחינת אחוריים, וואס איז אחוריים? ברענגט ער די דוגמא כמאן דשדי בתר כתפוי, כאילו נאמר א מענטש האט נישט קיין ברירה ער מוז געבן עימיצן, גיט ער אים, האט נישט קיין געשמאק, נישטא קיין קיין זיין נפש האט זיך מיט אים נישט פארבונדן, זיין פנימיות האט זיך מיט אים נישט פארבונדן. פארוואס אויב אזוי דער אייבישטער איז מוכרח געבן צו די קליפות און די פשט איז וואס איז אחוריים דער אייבישטער גיט זיי בלית וואס איז בלית ברירה ווייל דער אייבישטער וויל זאל זיין א מושג פון קליפות אויף דער וועלט פארוואס וויל ער אז א קליפה אויף דער וועלט זאל זיין א ענין פון בחירה במילא גיט ער עס זיי אויכעט אבער וואס איז זיין אמת'ע רצון זיין אמת'ע רצון איז אידן וואס זענען מקיים תורה ומצוות. און וואס האט מען פארשטאנען פון דעם? די נקודת הדברים איז, די נקודת הדברים איז אז די סדר איז אז קדושה האבן א חיות מיט אלוקות באופן פנימי איז נאר דורך דעם ווען מ'איז א כלי, און דער כלי איז ביטול. וואס מער ביטול, אלץ מער חיות באקומט מען, וואס ווייניגער ביטול, אלץ ווייניגער איז מען פארבונדן מיט קדושה באופן פנימי, און ממילא באקומט מען נאר א חיות מצומצם. זאגט ער ווייטער והנה תחילת הביטול הוא בחבד שהם הם בחינת ביטול ממש ואחר כך נמשך למידות שהם נמשכים מהחבד על ידי התבוננות שנתהווה בחינת התפעלות הלב באהבה ויראה פון חבד פון התבוננות קומט דער ענין פון התפעלות הלב אהבה ויראה מפני שמתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא. אבער ואינן עצמות הביטול ממש כמו חבד, מידות איז שוין נישט די זעלבע ביטול ווי חבד, פארוואס נישט? און דאס ווייסט מען אלע אז דער חילוק כללי צווישן חבד און מידות איז אז מידות איז שוין הרגשת עצמו, וואס איז מידות? איך האב א אהבה צו א זאך, פארוואס האב איך האב איך אהבה צו א זאך? ווייל עס פילט זיך, ס'איז מיר געשמאק, איך האב נישט אהבה צו א זאך ווייל דער ענין איז ריכטיג, כ'האב אהבה צו די זאך ווייל ס'איז ריכטיג און ס'איז גוט פאר מיר, מה שאין כן אין חבד, שכל די פשט, איך טראכט וועגן דעם ענין, איך טראכט נישט ווי דער ענין איז מתאים צו מיר, אויב איך וועל טראכטן ווי דער ענין איז מתאים צו מיר, בין איך א משוחד, נו, איז עס נישט קיין אמת'ע שכל, כי השוחד יעוור עיני חכמים, און דערפאר איז מידות בעצם שוין א ענין פון ישות, נישט אזוי האט דער זעלבער ביטול ווי חבד. דערנאך ואחר כך לנצח והוד שהן בחינת ירידה יותר גדולה שאין זה אלא בחינת התפשטות ממנו לזולתו להוציא מכח אל הפועל ממש להשפיע לזולתו ללמד לאחרים או ליתן צדקה. דארף מען אפשטעלן זיך א מינוט אביסל ארומרעדן דעם ענין. שוין זיך קומען רעדן וועגן דעם צופיל, וואס איז דאס דער מדריגה פון נצח, וואס איז דאס נצח והוד, אין חסידות ווייסן מיר בכלל אז די עשר ספירות זענען מחולק אין דריי כלליות'דיגע מדריגות, ס'דא חבד, חגת, און נהי, וואס איז נהי, מיר האבן געזאגט נעכטן אין פתח אליהו נצח והוד תרין שוקין, צוויי פיס, וואס איז די שייכות פון א פוס מיט נצח והוד, נצח והוד איז דער פשט, דאס איז. רעדן בנפש האדם, ס'איז דא חבד, דאס איז די הבנה פון די זאך, נאכדעם פאראנען חגת איז די הרגש צו דעם זאך, נאכדעם פאראנען אפילו א מענטש האלט ביי מידות, ער האלט ביי ביי ער האט א הרגש, אבער סוף כל סוף ס'איז אלץ די הרגש האדם, ס'קומט לפועל ממש, לפועל ממש יענעם.

אבער ס'קומט די פועל ממש, ער דארף אוועק אוועקגעבן פון זיך און געבן יענעם, אוועקגיין פון זיין וועלט און געבן צו א צווייטן, דא איז קען שוין קומען כל מיני, איז שוין נישט אלעמאל גענוג אט דער הרגש וואס ער האט געהאט און וואס ער האט אויף געבן צדקה, דא מיטאמאל פעלט אים געלט און דא איז אים שווער און דא דארף ער האבן פרנסה אויף מארגן און דא איז האט מען נישט קיין צייט, פארשידענע מניעות ועיכובים וואס קענען שטיין אין דעם וועג. דאס איז דער ענין פון נצח והוד, נצח והוד זענען די פיס, וואס איז די פיס? זיי פירען אדורך די אלע עניינים פון שכל און פון הרגש, פירען אדורך לפועל, פונקט ווי א פוס, וואס איז די תפקיד פון א פוס? א מענטש וויל גיין צו א געוויסען ארט, ס'זאל גיין בפועל, דאס איז די פוס, די תפקיד פון נצח והוד איז דורכפירען, מבצע זיין, לפועל ממש, אט די אלע עניינים וואס ביי אים האט זיך אפגעלייגט, און ביי אים ווילט זיך מצד זיינע מידות. על דרך זה ללמד לאחרים, א מענטש קען לערנען אבער האבן א געשמאק אין לערנען און האבן א אהבה צו לערנען, אהבת התורה, אבער צו לערנען מיט יענעם און נישט לערנען מיט יענעם לכבוד עצמו, לערנען מיט יענעם עס זאל מיר זיין נוגע יענעם, דארף איך אוועקגיין פון זיך און לערנען מיט א צווייטן, אוועקגיין פון זיך איז די שווערסטע זאך פאר א מענטשן, די שווערסטע זאך פאר א מענטשן, ווייל סוף כל סוף אין חבד איז אלץ זיין פארשטאנד, אין הרגש איז אלץ זיין הרגש, אוועקגיין פון זיך, מוז אפרייסן זיך פון זיין עולם און און צוקומען צו א צווייטן עולם, צי דאס איז צדקה צי לימוד, דאס איז די שווערסטע זאך פאר א מענטש, דאס איז א ספעציעלן כח וואס רופט זיך אן נצח והוד, און דער אמת איז אז מען גייט אביסעלע טיפער, שטייט אין חסידות אז דער ענין פון נהי. איז דער ענין פון עצם די פועל ממש דורכפירן דעם חבד און חגת, בדרך כלל רעדט זיך אין נהי דער ענין איז אז ער וועט מתגבר זיין זיך אויף אלע מניעות ועיכובים, נצ נצח מלשון נצחון, און משפיע זיין צו יענעם, יסוד מלשון התקשרות, דער אמת איז אז דער צמח צדק רעדט וועגן דעם באריכות דרך מצותיך אין מצות גיד הנשה, און דאס מיט פרשת וישלח, דער ענין פון נהי קען אמאל זיין אז מען רעדט בכללות דעם ענין אפילו אן חבד. נהי די פשט אפילו ס'דא א מצב אז די שכל איז שוין נחלש געווארן און די הרגש האדם איז שוין נחלש געווארן און ס'ווילט זיך עפעס נישט פונדעסטוועגן דעם כח פון נצח והוד איז אף על פי כן וויל איך דורכפירן דעם ענין אפילו אז מצד מידות און מצד רגש איז שוין אפגעשוואכט דעם ענין איך האב נישט אזא משיכה דעם כח פון נצח איז אז ויהי מה בפועל ממש גיב איך די צדקה בפועל ממש למד לאחרים, פארשטייט אז עבודה וואס בזמן הגלות איז די עבודה פון מידת הנצח, און בזמן הגלות איז אותותינו לא ראינו, אין אנו יכולים לעלות ולהיראות, האלט דאך באלד חנוכה אין חדר, מען האלט שוין טיף באלד טיף אין חודש כסלו, שטייט אין קבלה אז חנוכה און פורים איז נצח והוד, חנוכה און פורים איז נצח והוד, ווייל נצח והוד. אינטערסאנטע זאך, על פי זה איז דא אין, כ'רעד נישט יעצט בפרטיות, אבער ס'איז על פי סדר העניינים איז דאך פורים, על פי סדר העניינים איז דאך פורים פאר חנוכה, פורים פאר חנוכה, בפועל, בפועל איז אין שלחן ערוך, אין שלחן ערוך וואס גייט על סדר הזמנים,

פון פורים איז דאך געווען בזמן הגלות, דער ענין פון חנוכה איז אויך געווען בזמן בית שני וואס איז אויך געווען די יוונים האבן געהאט דאך א שליטה אויף אידן, דאס איז נצח והוד, נצח והוד, און דאס זאגט ער דא אין דעם מאמר, איז חבד איז דער אמת'ער ביטול, חגת איז נאך ווייניגער ביטול, און נהי איז נאך ווייניגער ביטול, ואף על פי כן זאגט ער, נמשך בהם בחינת ביטול לאור אין סוף. ביטול עד שנמשך למלכות דעשיה שהיא סוף הקדושה ונכללת בבחינת ביטול, דאס אלס איז קדושה, נאר אין קדושה גופא איז דא פארשידענע מדריגות, אבער ומשם יפרד, דער אמת איז איידער מען גייט ווייטער, נאר איין זאך דערמאנען, וואס מען האט אנגעהויבן לערנען דעם מאמר וועגן גיד הנשה, נישט אריינגיין אין דעם ענין באריכות, אבער ס'שטייט אז דאס וואס. שרו של עשו האט געקענט פוגם זיין אין דעם כף ירך יעקב, וואס איז ירך יעקב, ירך יעקב איז דער ענין פון נצח, וואס האט ער געקענט פוגם, האט ער געקענט פוגם זיין אין נצח, אין חבד מיט מידות קען ער נישט פוגם זיין, באלד זען מער בפרטיות, אין נצח דא האט ער געקענט פוגם זיין, וויבאלד דא איז שוין נישט אזוי דער ביטול אזוי ווי אין מידות און אין חבד, דא האט געקענט זיין א פגם. דערנאך קומט ומשם יפרד להיות עלמא דפרודא בבחינת יש ודבר בפני עצמו, וקרו ליה אלקא דאלקיא שתופסים מקום לעצמם, דא איז שוין סטרא אחרא. אין עשר ספירות אין קדושה איז דא ביטול, ס'איז אזא וויפיל ביטול. אז דא ווערט אבער ומשם יפרד איז ווערט א ענין פון פירוד, דאס איז שוין קליפה וסטרא אחרא.

נקבים וואס דורך דעם וואקסן די שערות פון דעם עור האדם, דאס ווייזט דאך אויף א חיות, אבער נישט קיין חיות בדרך הרגיל, דאס ווייזט אויף א חיות מצומצם, על דרך זה אז מען רעדט למעלה שטייט פון וואנעט זענען זיי יונק, זענען זיי יונק מאחורי העור דנוקבה, נוקבה מיינט ספירת המלכות, וואס מיר האבן געלערנט פריער אז מלכות איז סוף הקדושה, פון מלכות באקומען זיי עטוואס א גילוי, אבער עטוואס א חיות מיין איך, אבער וואסערע סארט חיות באקומען זיי? בכלל דער חיות אלוקי ווערט נמשך למטה דורך צירופי אותיות, אזוי ווי ס'שטייט בעשרה מאמרות נברא העולם, אלטער רבי איז מסביר באריכות אין שער היחוד והאמונה פרק ד', וואס איז די ענין פון עשרה מאמרות, כאטש ס'איז דא אסאך. מער נבראים ווי עשרה מאמרות, און ס'זענען פאראן געוויסע צירופים וואס דורך יעדן יעדן צירוף איז א געוויסן המשכה, וואס דער די די המשכה פון די אותיות זענען די חיות פון דער ווארט. קליפות זיי נישט מקבל פון די פון די אותיות אליין נאר בין צירוף לצירוף, דאס הייסט אז אין זיי איז נישט פאראן דער גילוי דער דער חיות דקדושה באופן גלוי אזוי ווי אין די אותיות ממש, און זענען מקבל בין צירוף לצירוף, אזוי ווי אזוי ווי אין דעם אזוי ווי דער חיות וואס ווערט נמשך דורך די עור ווערט נמשך א זעה, וואס איז זעה? זעה איז די פסולת שבאדם, ס'האט א געוויסן חיות, אבער צו דען קען מען צוגלייכן די חיות פון דער זעה, דער חיות וואס קומט פון מאחורי העור קען מען דאס צוגלייכן צו דער חיות פון פון פון חיות האדם ממש, על דרך זה איז דער חיות וואס די. וואס וואס קליפות זענען מקבל איז די א חיות מצומצמת, אבער נישט סתם אז ס'איז א גרעסערע צמצום, דאס איז אן אנדערע סארט חיות, ס'ווערט א העלם, א העלם אינגאנצן, עס איז אינגאנצן אין זיי נרג אין זיי נישט נרגש קיין שייכות צו קדושה, און דאס איז דער און דאס איז דער שרש ומקור פון די חיות פון קליפות, דאס טייטשט ער אפ, דהיינו, בחלל ומקום רווח שבין צירוף לצירוף, כנודע. נו, דאס אלץ א חיות מצומצם, דאס אלץ איז דער וועג ווי דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט די סדר המשכת החיות באופן הרגיל. אבער והנה כתיב אם תגביה כנשר, איז דער פשט שהם מגביהים את עצמם בחוצפה וגסות הרוח, די קליפות ווילן דאך האבן מער חיות, די קליפות ווילן זיך נישט מסתפק זיין נאר מיט דער חיות מצומצם וואס זיי באקומען מאחורי העור. זיי ווילן מגביהים את עצמם, זיי ווילן באקומען יונק זיין מער חיות פון קדושה, זיי ווייסן דאך אבער אז פון קדושה אליין קענען זיי קיין חיות נישט האבן, און וואס ווילן זיי? זאגט ער וענין חוצפה זו למעלה, היא שרוצים לינק מאור אין סוף ברוך הוא שלא על ידי הקדושה שימשיך את הביטול הנמשך על ידי ישראל,

שאין בחינת הביטול תופס מקום כלל לפניו ואם צדקת וגם שממית היא בהיכלי מלך. און לאמיר דא מאכן א שטיקל סתם אביסל ארום רעדן דעם ענין. על פי וואס מ'האט פריער גערעדט אז קליפה קען יונק זיין מצד מקיף איז כחשכה כאורה דארף מען נישט זיין א כלי אויף קענען מקבל זיין טענה'ט קליפה תגביה כנשר. וואס דארף איך מקבל זיין פון קדושה? ווייל מקבל זיין פון קדושה דארף איך דאך זיין א כלי? מקבל זיין באופן פנימי דארף איך זיין א כלי וואס דאס איז ביטול, אן קיין כלי בין איך דאך נישט, האב איך אן אנדער עצה, תגביה כנשר, איך וויל זיך אויפהייבן, מקבל זיין פון מקיף, דאס איז דער ענין פון חוצפה און גסות הרוח, וואס מיינט גס חוצפה? ער הייבט זיך אויף, התנשאות, איך וויל נעמען פון מקיף. און מ' כמובן מען רעדט מען רעדט נישט מען רעדט נישט יעצט דעם גוי וואס גייט אין גאס מען רעדט דער דער שר פון דעם גוי דאס אלץ טענה'ט די די קליפה וואס דאס איז למעלה זאגן זיי קען איך דאך מקבל זיין נישט פון קדושה מקבל זיין פון מקיף וואס פון מקיף דארף איך דאך נישט זיין קיין כלי פונקט ווי דער אור השמש איז מאיר בכל מקום ומקום און איך אויכעט קען נעמען חיות וועט נישט זיין באופן פנימי. אינטערעסאנט מ'איז דאך געווארען דא, איך ווייס נישט ווען מ'גייט צו א י"ט כסלו און לייב סטאווער האלט מען שוין א התחדשות אין תניא דא, יא וואס? אבער אבער מסתם וועט מסתם וועט מען מכריז זיין אויף די אלע עניינים די בחינות וואס? נאכאמאל פרק ז'. נאכן פרק ז' איז אין פרק ב' איז ממ ד אין פרק אין פרק אנטשולדיגט אין פרק אין פרק ו' אין תניא

איז דא אז עס איז דא עשר ספירות, צען מדריגות, און ס'איז דא דער חיות פון יעדער מדריגה. ס'איז דא צען כלים און דער חיות פון דער פון פון פון יעדער דרגה. אין קדושה, דער חיות פון יעדער דרגה ווערט פארבונדן מיט דער מדריגה, ווייל אין קדושה איז אלץ באופן פנימי, אזוי ווי א נפש און א גוף ס'זיינען פאראן צוויי זאכן, ס'איז דא א נפש און ס'איז דא א גוף, נישט קיין צוויי זאכן. דער נפש און דער גוף זענען איין זאך, נישט נישט אז צוויי באזונדערע עניינים מ'האט אריינגעשטעלט ס'איז דא א גוף, מ'האט אריינגעשטעלט א נשמה אזוי ווי אין א באקס, דער דער גוף איז א לעבעדיגע זאך, דאס איז ווערט די מהות פון דעם גוף, נישט קיין צוויי זאכן, בפשטות אין גשמיות, די זעלבע זאך למעלה, די חיות אלוקי וואס קומט אן אין עשר ספירות דקדושה אין א מקום קדוש, דאס ווערט עס א חלק פון דער זאך, דאס איז דער פשט, א זאך ווערט א דבר קדוש, וואס די פר' מ'טוט א מצוה מיט א חפץ, ווערט דער חפץ א א א הייליגע זאך, ס'איז א הייליגע זאך. די זאך ווערט הייליג, דאס הייסט די די קדושה וואס מען האט ממשיך געווען, דער חיות אלוקי וואס מען האט ממשיך געווען אין דער מצוה, אין דער חפץ של מצוה איז נתאחד געווארן מיט דעם חפץ. אין קליפה רעדט מען דא איז נישטא א מושג באופן פנימי, מקיף, במילא וואס הייסט זיי לעבן? אבער יו"ד א' כתרי דמסאבותא, וואס איז די יו"ד א' ס'איז דא צען דרגות. צען ספירות אזוי ווי אין קדושה, און דער חיות שבהם איז א באזונדערע זאך, ער ווערט מיט זיי נישט נתאחד. דאס איז דער חילוק צווישן קדושה און קליפה. די חיות אלוקי פון קדושה ווערט איין זאך מיט אים, ווייל ער איז טאקע א כלי אויף דעם. ווערט עס זיינער א זאך, ווערט עס מיוחד מיט אים, מיוחד מיט אים. מה שאין כן אז מען רעדט דערפאר שטייט אין פסוק ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, וואס איז די פשט ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, וויבאלד א איד איז דבוק אין דעם אייבערשטן, ער איז בטל צו דעם אייבערשטן, איז ממילא חיים כולכם היום, ממילא האט ער חיות, וואס מיינט האט ער חיות? דער חיות פון א איד קומט מצד דעם וואס ער איז דבוק, און דערפאר איז אין קדושה, קדושה איז ענין נצחי. קדושה, קדושה איז נישט קיין ענין וואס בייט זיך, סא ווי זאגט דער אלטער רבי אין תניא פרק כ"ה ויחוד זה הוא נצחי לעולם ועד, די קדושה וואס איז נמשך אין א געוויסן ארט, קדושה לא זזה ממקומה, פארוואס לא זזה ממקומה? ווייל ער ווערט נתאחד מיט דעם ארט, גייט דאס נישט אוועק, א זאך וואס קומט אראפ באופן פנימי ווערט מיוחד מיט דעם מקום, גייט דאס נישט אוועק פון דעם מקום, אז נאר באופן מקיף, מיט דעם מקום האט ער קיין שייכות נישט, במילא קען זיין זזה, קדושה איז לא זזה ממקומה. זאגט מען דא אז די די קליפות פארשטייען דעם גאנצן חשבון, און מאכן זיי א חשבון וואס דארף איך מקבל זיין באופן פנימי, דארף איך זיין א כלי, א גאנצער עבודה ויגיעה, ניין, איך קען לעבען אומזיסט, איך קען לעבען פון מקיף, אשר נאכל מצרים חינם. דער אמת איז פאר מען גייט ווייטער, פארשטיין אז אין חסידות רעדט זיך א גאנצער אריכות אז דער אמת איז זיי האבען א גוטע טענה, ווייל אמת ס'לוינט זיך, פארוואס עס לוינט זיך? אז מען נעמט פון מקיף באקומט מען אסאך מער, אסאך מער פון קדושה, אסאך מער פון קדושה, ווייל אין קדושה זיין א כלי איז מען אויס אלץ אויסגעמאסטן, ווי מען זאגט פריער, אלץ אויסגעמאסטן, לויט וויפיל ביטול מען האט, אזוי פיל חיות האסטו, חב"ד, חג"ת, מקיף דארף קיין כלי נישט זיין, אור השמש איז מאיר בכל מקום, פארקערט קען דאך זיין די השפעה אסאך מערער, מען קען דאך באקומען פון מקיף נאך א גרעסערע השפעה. דאס טענה'ן זיי. זאגט ער ווייטער נאכאמאל, אם צדקת, ווי שטייט אין פסוק אז לגבי דער מדריגה פון מקיף איז דארטן אין הביטול תופס מקום כלל לפניו, יא בטל נישט בטל, אם צדקת מה תיתן לו, וגם שממית איז אויך, אויך בהיכלי מלך, ומשם יהיה להם יניקה,

צמצום, והתפשטות, דעם פון יו"ד קיי וא"ו קיי, בבחינת עקודים, נקודים, מ'וועט נישט מאריך זיין יעצט אין די אריכות הדברים, וואס מ'האט היינט געליינט, געלערנט היינטיגע פרשה, און מיר ווייסן פון חסידות און קבלה אז די אלע זאכן וואס יעקב האט געטון, דאס איז מיט די שאף און די בהמות, ס'איז געווען אלץ עניינים המשכות רוחניות.

עד כאן. וואס איז די הסבר? שטייט אין חסידות אזוי. וואס מיר לערנען אז ס'פארהאן צוויי אופני המשכות, המשכה באופן מקיף, דאס איז המשכת אלוקות באופן כזה אז עס דארף נישט אנקומען אין א כלי, און ממילא קען א קליפה אויך מקבל זיין כאטש ער איז נישט בטל, און נאך פארהאן וואס ווערט נמשך באופן פנימי, דאס אלץ איז. אן עבודת האדם, דאס איז אויסגעשטעלט מצד סדר השתלשלות. עבודת האדם טוט אויף אז אויך די המשכה פון מקיפים זאל אויך אראפ קומען אין א פנימיות, דאס הייסט ס'זאל נישט נמשך ווערן אלוקות נאר באופן מקיף סתם אזוי, אלע המשכות, דאס איז די ענין פון עבודת האדם, עבודת האדם טוט דאך אויף מער וויפיל עס איז אויסגעשטעלט מצד סדר הבריאה, ואדם אין לעבוד את האדמה, ס'איז דא די סדר ווי דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט מצד טבע עצם הבריאה גופא, אבער דער מענטש האט דאך אויפטאן מערער, וואס טוט אויף א מענטשן, איז דא די סדר ווי דער ענין ווי דאס איז אויסגעשטעלט מצד סדר הבריאה, איז דא ווי קליפות באקומען, דא ווי קדושה, וויפיל קדושה באקומט, אבער דורך עבודת האדם איז ער ממשיך נאך מערער. אז אפילו די עניינים וואס זענען מקיף זאל אלץ דורכגיין דורך א סדר השתלשלות, אלץ אדורכגיין די פנימיות דווקא, און דאס זאגט ער דא דער ענין פון פון יעקב, יעקב האט אויפגעטון אז אלע עניינים דא אסאך מדריגות נישט נוגע די אלע דרגות יעצט, אבער די נקודת הדברים איז אז אלץ ווערט נמשך אורות בכלים, ממילא קענען זיי פון מקיף נישט מקבל זיין. דא זאגט ער ווייטער ולכן ויאבק איש עמו שרצה הס"מ להגביה כנשר. און אינטערעסאנט ס'רעדט זיך אין חסידות א גאנצע אריכות אראפטראגן דאס אין עבודת האדם רעדט מען אין די מאמרים דאס איז פון דאס רעדט זיך אלץ וועגן יעקב און שרו של עשיו אבער על דרך זה פאראנען בעבודת האדם גופא ביי יעדער מענטש. ביי יעדער מענטש איז דאס גופא אז א מענטש פירט זיך אין א אופן וואס איז דא ביי א מענטש דער ענין פון גסות הרוח, ווי ער זאגט דא, די ענין פון חוצפה און גסות און התנשאות, דאס גיבט אן ארט, מיר ווייסן דאך אז יעדן יעדן מעשה לא טוב וואס א מענטש טוט איז ער דאך גורם חיות, גיבט ער דאך חיות צו קליפה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר דאס לערנט מען ממש יעצט דא אין אין לקוטי תניא פרק ז'. וואס זאגט ער דארט? א מענטש טוט א מענטש טוט אן עבירה, איבער דעם גיט ער חיות צו שלש קליפות הטמאות, וואס איז דער עצה אויף דעם? אדער ווי ער זאגט דארטן עד עד יבוא עת יומם ויבולע המוות לנצח, או עד שיעשה תשובה מאהבה רבה כל כך, אז וואס? תשובה גדולה אז זדונות ווערן זכויות. אבער וואס די פשט א איד טוט אן עבירה איז ער מוסיף חיות צו קליפה וסטרא אחרא מער וויפיל זיי דארפן באקומען מצד דעם סדר הרגיל ווי ער זאגט דא מצד די חיות מצומצם מאחוריים דנוקבא דאס איז בכללות וואס די פשט אין פסוק ונקב שם הווי' ער מאכט א לאך פונקט דער מענטש האט א כוס און ער מאכט א לאך אין דעם כוס די וואסער רינט ארויס נישט אין א ריכטיגן ארט. על דרך זה ברוחניות הענינים, אז מען מאכט א לאך, מען טוט אן עבירה, איז ונקב שם השם, מאכט ער א נקב, און ס'קומט אן א תוספת חיות צו קליפה. אין דעם, דאס איז בכללות הענין, בפרטיות אין דעם גופא פראן צוויי אופנים, ס'פראן וואס ער איז מוסיף חיות צו קליפה אז זיי זאלן קענען נעמען מער חיות פון די חיות המצומצם, און ס'פראן אז ער איז מוסיף זיי זאלן קענען נעמען פון מקיף, ס'ווענדט זיך ווי ער פירט זיך אלץ תלוי אין עבודת האדם. אויב א מענטש, פאראן א מענטש לאזט זיך אראפ אין תאוות, לאזט זיך אראפ אין נידעריגע עניינים, איז במילא טוט דאס אויף אין קליפה אז ער גיבט זיי מער חיות, איז טאקע זיי זאלן נעמען, נעמען דורכן סדר השתלשלות, אבער מער. אויב א מענטש ביי אים פאראן א תנועה פון ישות, א תנועה פון, פון, פון, פון ווי ער זאגט דא הגבהה והתנשאות, איז אזוי ווי ביי אים איז דא דער ענין, פועלט ער אויכעט אין קליפה, אויכעט. דער דער דער דער דער מקור ה גיט ער גיט ער זיי א מקור החיות אז זיי זאלן קענען מקבל זיין פון מקיף, וואס איז דער עצה? אזוי ווי מיר זאגן דא אז ס'דארף זיין די המשכת המקיף בפנימיות, ווי פועלט מען המשכת המקיף בפנימיות? זאגט שטייט אין חסידות אז דאס איז דורך דעם אז ער איז מקיים מצוות, מיט א געשמאק און מיט א רגש און מיט חבד און חגת, עס זאל ביי אים נישט זיין דער קיום המצות באופן מקיף, איז ווען ביי א איד איז דער קיום המצות נישט באופן מקיף נאר באופן פנימי, איז אז ער לייגט אריין זיינע כוחות און ער מקיים ער פארבינדט זיך מיט דעם אייבערשטן בפנימיות, טוט ער אויף אויכעט אין וועלט אז די המשכת החיות אויך פון החיות די חיות פון מקיף זאל אויך נמשך ווערן אין א פנימיות.

וואס מער ביטול, אלץ ווייניגער חיות קענען זיי האבן. חבד איז דער אמת'ער ביטול, האט מען פריער גערעדט. חגת גיט שוין א ארט אויף ישות. וואו זעט מען חגת גיט א ארט אויף ישות? ווייל וואס איז חגת? חגת איז מידות. וואס איז מידות? ס'איז הרגש עצמי. לאמיר נישט מאכן א טעות, אז מ'רעדט דא חגת רעדט מען מידות דקדושה, מ'רעדט אהבה דקדושה. אבער ווי שטייט אין חסידות ווערט עס אין פרשת תולדות פארוואס זיי קומען צו צו לערנען וועגן דעם, א גאנצע אריכות אלטער רבי רעדט דארטן, אברהם יצא ממנו ישמעאל, א מענטש יצחק און יצא ממנו עשיו, גיט ער א דוגמא למשל, א מענטש קען למשל זיין למשל א תנועה פון לאמיר זאגן ברענגען א דוגמא, כ'ווייס נישט פונקט, ס'איז דאך אמאל פאראן א קעמפ פון קנאות, קנאות, מ'זעהט א מענטש א קנאי, ער נוצט מידת הגבורה אין קדושה, א קנאי. אבער מען זעט במוחש אז אויב ער איז נישט אינגאנצן בטל צום אייבערשטן, איז ער טאקע, ער נוצט די מידת הגבורה, מידת הגבורה והקנאות, ער לוחם מלחמת השם, ונוקם נקמת השם במדין, אבער פון דעם א מענטש שטייט שוין אין א תנועה פון גבורה און פון כעס, קען פון דעם שפעטער ווערן, ער ווערט אין כעס אויף סתם זאכן. און הייבט אן שרייען און טון זאכן וואס זענען אינגאנצן נישט קיין נקמת השם, אז ער איז שוין אויפגעקאכט, א מענטש שטייט שוין אין א אויפגעקאכטע מצב און קען שוין אנקומען נישט אינעם ריכטיגן ארט, א מענטש, א מענטש איז בטל צום אייבערשטן בטל אינגאנצן, ער וועט נישט טרעפן אזעלכע זאכן, אבער אז עס איז שוין דא עפעס הרגשת עצמי, א נתינת מקום צו הרגשת עצמי, קען פון דעם נשתלשל ווערן ענינים פון כעס וכדומה, על דרך זה אין אהבה, א מענטש קען האבן אהבת השם. סוף כל סוף א מענטש שטייט אין א תנועה פון אהבת השם האט ער א געוויסע התפשטות, ער פילט זיך עפעס בדקות, א מענטש פילט זיך קען פון דעם משתלשל ווערן אהבה זרה אויכעט, א מענטש קען עס קען זיין אפילו א מענטש זאל דאווענען האבן אהבת השם און נאכן דאווענען ווייל ער שטייט אין א תנועה פון פון פון התפשטות און ס'איז דא עפעס הרגש עצמי קען פון דעם ווערן א נתינת מקום נו פילט ער פילט ער שוין זיך גוט אביסעלע ער פילט זיך אביסעלע קען ער שוין אננעמען זיך פילן אין אנדערע זאכן. חבד איז ביטול, שכל איז ביטול, ער פילט, ער טראכט אינגאנצן נישט וועגן זיך, נאר וועגן אלוקות, איז ממילא פון דעם קען קיין נתינת מקום צו קליפה נישט ווערן. זאגט מען דא, געקומען שרו של עשיו, האט ער געוואוסט אזוי. אין חבד האב איך קיין, קיין, קיין, דארטן האב איך נישט וואס צו צוגיין, דארטן, דאס איז דאס איז א ענינים וואס דארט האב איך קיין שייכות נישט.

פארוואס איז דאס? זאגט ער מורא'דיגע אותיות. א מענטש דאווענט. נאכן דאווענען גייט אוועק די אהבה. פארוואס? זאגט ער א מורא'דיגע לשון. לפי שהאהבה היא נעשית פנימית בתפילה. די ענין פון תפילה איז אז די אהבת השם זאל זיך פארבינדן מיט א פנימיות. ובשעת התפילה שסוגר עיניו ואינו רואה זה העולם, מתעורר אצלו אהבה ההיא. מה שאין כן אחר התפילה שרואה ענייני העולם ותענוגיו, ס'איז א מורא'דיגע לשון, זאגט ער אזוי, א מענטש דאווענט, פילט ער א מורא'דיגע התעוררות, ער פארמאכט די אויגן, ער זעט נישט, דאס איז די ענין פון דאווענען, ער זעט נישט וואס טוט זיך מיט זיך ארום די וועלט, נאכן דאווענען מיטאמאל עפנט ער, גייט ארויס אין גאס, ס'איז דא א וועלט און ער קען, עס קען אים אנכאפן, פארוואס? וואס איז די פשט? ער האט נישט געדאווענט ריכטיג? ער האט דאך געדאווענט מיט אן אמת, איז ער דא מסביר ווייל די אהבה נעשית פנימית, דאס האט מען גערעדט פריער, אן אהבה נעשית פנימית מיינט עס איז עס אנגעקומען אין זיינע כלים, דאס האט אויך א חיסרון, וואס איז די חיסרון? ער האט זיך פארבונדן מיט זיין מציאות, פארבונדן מיט אים, און דאס קען אוועקגיין. דאס קען אוועקגיין, מען קען זיין א אור מקיף איז א העכער, און א אור מקיף קען בלייבן, מיט אסאך מאל זעט קען מען זען במוחש אז למשל מען לערנט מען לערנט א סוגיא, יעצט א מגיד שיעור מען לערנט א סוגיא, נו זאג אז געדענקסט די סוגיא אין א וואך צייט? כ'ווייס יעצט פון מיט אנדערע זאכן אין מיין קאפ איז יעצט א צווייטן מסכת איך געדענק נישט די סוגיא, אבער וואס קען מען יא געדענקען? עפעס א רושם בלייבט, וואס בלייבט? דער מקיף פון די סוגיא, איך געדענק ווי די די חיות איז געווען, איך געדענק ווען איך געלערנט בבא קמא צוויי יאר צען יאר צוריק איז געווען אזא שטורעם אלע האבן געקאכט זיך אין די גדר פון קרן שן ורגל איז געווען א איך ווייס נישט פונקט וואס איז געווען די הסברה וואטעווער איז געווען אזא קאך די גאנצע ישיבה געשטורעמט ארום פארשטיין די הבנה וואס קרן שן ורגל די גאנצע ישיבה געשטורעמט ארום פארשטיין דעם ענין דאס איז דער מקיף פון די זאך אבער בפנימיות איז דאס קרן סאלאווין און דאס זאגט ער דא ווייל בשעת די הבנה נעשית בפנימיות קען זיין אז כ'העל עפעס ווי ווער עס אהבה. במילא ואין לך שדוחה את החיצונים אלא מה שהוא בבחינת מקיף היינו שאינו נגבל בכלי שהוא דבר קיים לעד, און דערפאר אין מידות דא ווילן זיי זיך צוכאפן ווייל דא האבן זיי א יניקה, מה שאין כן אין עניינים וואס איז מקיף האבן זיי קיין יניקה נישט. נאר מאכן א סטאפ, דער עולם מסתמא פארשטייט נישט וואס עס טוט זיך דא, האבן זיך ערשט פארקערט פון פריער געלערנט, געלערנט פריער א גאנצער אריכות אז דווקא פון מקיף קענען זיי יונק זיין, און דא זאגט מען פונקט פארקערט, פריער האט מען גערעדט א גאנצער אריכות פון פנימיות קענען זיי נישט יונק זיין, פון מקיף יא, כחשיכה כאורה, קומט ער דא צום סוף גיבט ער א זאג א ווארט,

וואס איז די פשט דא? ווי ער פרעגט וואס טוט זיך דא? איז מקיף? איז דוחה די חיצונים? דאס האלט די חיצונים? וואס קומט דא פאר? איך דארף אביסל מקצר זיין דעם ענין, ווי די פשט איז אזוי, ס'איז א לאנגע סוגיא אין חסידות, אין קבלה איז שוין פאראן דער סתירה, ווי די פשט איז אזוי, איז פאראנען אין מקיף צוויי מדריגות, מיר זאגן בקיצור, ס'איז פאראן וואס מ'רופט אן חיצוניות המקיף און פנימיות המקיף. וואס מיר רעדן אין חסידות אם תגביה כנשר ומשם אורידך נאם השם, און מיר רעדן אז ס'איז פאראן דער ענין פון כחשיכה כאורה, און לגבי לגבי אייבערשטן איז אלץ גלייך, און און און און ווי זאגט דער ביטול ס'איז גארנישט תופס מקום, דאס איז אלץ אין חיצוניות המקיף, דאס איז אלץ אין א געוויסער דרגה פון מקיף. ס'איז דא וואס מען רופט אן פנימיות המקיף, אפשר דאס ממחיש זיין מיט א פסוק, א פסוק אין נ"ך, שטייט אין פסוק הלוא אח עשו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי, וואס איז די פשט? אח עשו ליעקב מיינט אז זיי זיינען שווה בשווה.

אין מקיף ווי ער זאגט דא די ביטול נישט תופס מקום, א עבירה נישט תופס מקום, א מצוה נישט תופס מקום, ס'איז אלץ שווה בשווה. אח עשו ליעקב. אבער דער אייבערשטער האט בוחר געווען אז וואס וויל ער? ער וויל דווקא יעקב, ואת עשו שנאתי. פארוואס?

וואס איז אז מ'רעדט נידעריגער? אז מ'רעדט לגבי עצמות ומהות וועט מען זאגן אז וואס? יעקב איז מער א בעל מעלה ווי עשו? אח עשו ליעקב? אלץ שווה בשווה! ווי זאגט ער דא? ס'איז גארנישט תופס מקום! א זאך וואס איז בלי גבול איז וואס? אם צדקת מה תתן לו ורבו פשעיך מה תעשה איז אלץ גלייך. אבער אף על פי כן איז ער בוחר בבחירתו, דער אייבישטער איז בוחר אז ער וויל האבן דווקא יעקב. די זעלבע זאך מיט רעדן למשל א מצוה און אן עבירה, די זעלבע נקודות מיט חשך און אור וואס מען רעדט דא קליפה און קדושה, דארף מען דאס פארשטיין פארוואס מען האט דאך אמאל גערעדט וועגן דעם, פארוואס איז א מצוה א מצוה און א עבירה אן עבירה, פארוואס איז גנב'נען אן עבירה און און געבן צדקה א מצוה, וועסט זיך פרעגן א פשוט'ע ווילסט איר זאגן ווייל געבן צדקה איז א פיינע זאך און גנב'נען איז א שלעכטע זאך, דאס איז די פשט? ניין. לגבי דעם אייבערשטן איז ער איז באין ערוך, לגבי אים מיט א צדקה איז נישט קיין דבר טוב און גנב'נען נישט קיין דבר רע, עס איז כחשכה כאורה, פארוואס איז גנב'נען א עבירה און דאס איז א מצוה? ווייל אזוי וויל דער אייבערשטער. דער אייבערשטער האט בוחר געווען אז אף על פי לגבי מיר איז אלץ גלייך, ואוהב אח עשו ליעקב, אף על פי כן ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי. דאס רופט זיך אן פנימיות המקיף, און דאס זאגט ער דא אין מאמר. ער זאגט עס זייער בקיצור, ס'איז דעם אלטן רעבנ'ס סגנון איז בקיצור אביסעלע, אבער היינט ביינאכט, היינט איז דאך ט' כסלו מיטלן רעבנ'ס יארצייט, און י' כסלו היינט ביינאכט חג הגאולה פון מיטלן רעבן, מיטלן רעבן איז דאך באוואוסט אז ער איז געווען א סגנון הפכי לגמרי פון דעם אלטן רעבן, ביים מיטלן רעבן איז אלץ בהרחבת הביאור און מיט בלעטער און בלעטער אויף יעדן מאמר פון אלטן רעבן. איז אלטער רבי שרייבט בקיצור, רעדט ער רעדט ער יא נקודת'דיג, אבער וואס איז די פשט? וואס זאגט וואס איז די פשט אז מיר זאגן דאס וואס מיר זאגן אז גוים זענען מקבל פון מקיף איז די פשט פון חיצוניות המקיף, ס'איז דא אבער פון דער פנימיות המקיף דאס איז דוחה את החיצונים, דארט האט א גוי קיין שייכות נישט, במילא דאס זאגט ער דא, אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן מקיף ממש, או, דא ווייסט א גוי אדער א קליפה, קען, דא האט ער נישט קיין קיין דרך ווי צו יונק זיין, וואו האט ער זיך געוואלט אנכאפן, געוואלט אנכאפן זיך אין דארט וואו ס'איז דא עפעס אביסל ישות, אוואו איז דא אביסל ישות אין מידות, דאס איז על דרך ווי מ'רעדט דא דער ענין פון אהבה, או, דא וועט ער זיך צוכאפן דא וויל ער פירן א מלחמה. לאמיר איבערגיין אפאר שורות דא, נישט אדורך גיין דעם סעיף כעת ביסל שפעטלעך, איבערגיין דא וואס מ'שרייבט בזה ת ס ה, אנטשולדיגט איך גיי אפשר פריער אביסעל, צוויי שורות פון אויבן, נאך מהמידה של נפש הבהמית, נאך אפאר שורות.

וכמאמר חזל, צרכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה. איך וויל האבן די פשוט'ע פשט, מיר האבן אסאך אסאך מיר האבן אסאך אסאך בקשות, און און ודעתם קצרה. קוויז טייטש ס'האט בסך הכל ס'האט א המשך דא. פירוש, שכשהדעת מתקצר ומצטמצם בבחינת מוחין דיניקה. אזי נעשו צרכי עמך מרובים רבים ונפרדים. זאל אפטייטשן דעם ווארט, איך וועל זאגן איין נקודה, זאגט ער אזוי, וואס מיינט צרכי עמך מרובים? וועסט פרעגן א איד, וויפיל צרכים האסטו? וואס וועט ער ענטפערן? וואס האט א איד וואס די נשמה לייכט אים? וואס וועט ער זאגן? זאגן, האב איך איין זאך, איך דארף ווערן דבוק אין דעם אייבערשטן.

אלע זיינע רצונות זענען באזונדערע זאכן, דא דארף ער האבן א קאר, און ער דארף האבן א שטוב, און ער דארף האבן געלט, און ער דארף האבן, ער דארף ערגעץ פארן, און ער דארף ערגעץ גיין, נישטא קיין נקודה משותפת. וואס זוכט א איד? איין נקודה, ער זוכט דעם אייבערשטן. און אלע עניינים, ס'דרוקט זיך אויס אין פארשידענע פרטים, אבער ס'איז איין איין איינציגע רצון. קליפה איז אלץ פירוד דאס ווארט אין היינטיגע פרשה, עשיו האט געזאגט נפשות, און ביי יעקב איז נפש, וואס איז די פשט? ביי עשיו די רצונות פון קליפה איז אלץ באזונדער, און קדושה די אלע רצונות איז נקודת עמך, דאס זאגט די פסוק מרובים צרכי עמך, פארוואס מרובים? פארוואס פיל איך אז אזוי מרובים, באזונדערע פארשידענע צרכים, ווייל דעתם קצרה, ס'פעלט ביטול, ס'פעלט די חבד, ס'פעלט די ביטול, הערט זיך אן ישות, במילא איז מרובים, דאס זאגט ער, לתאוה יבקש נפרד. במילא האט דארטן האט זיך די סמך מם געוואלט אנכאפן וואו אין די ירך יעקב, די מידות פון יעקב, ואף על פי כן לא, וירא כי לא יכול לו, פארוואס? משום יעקב הוא יוד עקב.

כ'גלויב מ'זאל זיך דארטן ממשיך זיין און עפעס איין מינוט נאר אביסל זיך ארומרעדן וואס זאגט די לעצטע צוויי שורות זאגט ער אזוי מידות אז באלד קומט יט כסלו איז א גוטן הזדמנות ארומרעדן וואס רעדט דא די יסוד פון חבד מידות אליין ווען ס'איז נישט פארבונדן מיט חבד איז פארבונדן מיט ישות וואס ס'דארף זיין איז אזוי ווי יעקב האט געטון י' עקב, יעקב האט ממשיך געווען, האט ממשיך געווען חבד, ממשיך געווען ביטול אין זיינע מידות, אוודאי דארף מען האבן מידות, און אהבת השם, ס'איז א מצוה אין תורה ואהבת את השם אלקיך, און יראת השם, את השם אלקיך תירא, אבער די יסוד דארף זיין אלץ דורכגענומען מיט ביטול, דהיינו, אין אונזערע וועלט אפטייטשען דאס, א מענטש קען האבן אהבת השם פארוואס? ליב דעם אייבערשטן. אבער ווי שטייט אין חסידישע הלכה פון די קרעמער איז א לשון א מענטש קען ליב האבן דעם אייבערשטן און באמת האט ער זיך ליב. וואס מיינט דאס? ער האט ליב דעם אייבערשטן. אבער וואס איז די נקודה? וואס זוכט ער? ער זוכט זיך. עס איז אים געשמאק. עס איז אים געשמאק. עס איז אים גוט. און סוף כל סוף קען צוקומען אז וואס? ער מיינט תועלת עצמו. ער וויל ווערן מער רוחניות'דיג. ער וויל ווערן עפעס העכער. ער וויל ווערן עפעס א בעל דרגה. וואס לעבן עוברים זיי א פוסטע לעבן, איז סוף כל סוף בדקות אזא סארט אהבה, אזא סארט מידה, וואס איז נישט פארבונדן מיט שכל, און וואס איז די נקודת הדברים? ס'איז אים געשמאק, ס'איז זיין געשמאק, ס'איז, ער איז עובד את עצמו. וואס איז דער ענין פון שכל פון חבד? חבד נעמט זיך ארויס פון דעם גאנצן בילד, חבד איז וואס איז דער אמת? וואס דער אמת אין דבר? ער איז זיך מתבונן, פונקט ווי פונקט ווי ס'איז דאס דאך די גדר פון שכל, שכל איז די פשט ער טראכט אריין דער אמיתית הדברים, דער אמת'קייט פון דער זאך, כתוצאה מכך אז ער טראכט אריין דער אמת'קייט פון דער זאך, און במילא פועל'ט דאס אויף זיינע מידות, אבער די מידה איז א תוצאה פון דעם וואס ער האט דערהערט דער אמיתית הדבר, אז מען דערהערט נישט די און ווי דערהערט מען די אמיתית הדבר? דורך דער התבוננות צו ווערן נתעורר מיט אַ התפּעלות, פֿילן אַ וואַרעמקייט, אויף דעם דאַרף מען נישט קיין חבד, צו פֿילן אַ וואַרעמקייט, און צו זייַן אַ מענטש קען אַרײַנגיין אין אַ שול און ס'איז אַ זיי דאַווענען אַזוי געשמאַק, איז מטבע הדברים בין איך אויך, הויב איך אויך אָן דאַווענען געשמאַק, ס'איז אַ געשמאַקער אוויר, וואו עס דאַווענט זיך? אָבער סוף-כּל-סוף וואָס איז דער פּשט? ס'איז אלעס אים געשמאק. ער האט נישט געטראכט א פאר מינוט געטראכט וואס מיינט דאווענען, וואס צו וועמען דאווענט מען, וואס מיינט דער אייבישטער, אריין אין די אמת'קייט פון דעם אייבישטן. דאס דאס די מידות וואס קומען פון התבוננות, די מידות זיין דורכגענומען מיט ביטול. דאס האט דער חכם נישט געזען. כ'האב דאך דערמאנט פריער אז היינט איז דעם מיטעלן רעבנס יארצייט, מיר האט דאס איז איינע די מיטעלע רעבע האט געשריבן א גאנצע קונטרס קונטרס ההתפעלות אויף דער ענין. די גאנצע ענין ס'איז געווען א גרויסע ויכוח פון מיטלן רבי מיט אנדערע חסידים פונעם אלטן רבי ממש אויף דער סוגיא. דער מיטלער רבי איז געווען ידוע ער האט זייער מרחיק געווען זייער מרחיק געווען התפעלות, א התלהבות וואס איז נישט פארבונדן מיט חבד מיט שכל. אנדערע חסידים פונעם אלטן רבי'ן האבן געהאלטן נו אפילו אז עס איז נישט אינגאנצן על פי חבד דאס איז נישט געפערליך וואס איז דער מיטלער רבי האט זייער מרחיק געווען אט א דעם, אט א דעם תנועה פון א התלהבות וואס נישט פארבונדן מיט חבד, עד כדי כך איז דא א לשון אויף דעם מיטלען רעבן אז זיין, זיין התפעלות, זיין התלהבות איז געווען אזוי ווי איבערגעברענטע היי, וואס איז איבערגעברענטע היי? מ'זעט א פייל, א פייל, א גאנצע, א גאנצע בערגל פון היי ברענט. און אינעווייניג ברענט א פייער, און אינדרויסן זעט זיך אז ס'איז זעט מען גארנישט, בחיצוניות האט זיך אויף אים גארנישט אנגעזען, ווייל ס'איז אלעס געווען בפנימיות, ער האט זייער מרחיק געווען אזעלכע תנועות וואס זענען נישט פארבונדן, נישט דורכגעטראכט, וואס זענען נישט א דירעקטע תוצאה פון התבוננות אין אלוקות, און דאס איז די נקודה וואס ער רעדט דא. דערפאר, דאס איז דער ענין פון חבד וואס מ'איז זיך מתבונן אין גדלות השם, מ'טראכט זיך אריין אין די אמיתות הדברים, מ'טראכט זיך אריין אין דעם ענין, און כתוצאה מכך ווערט א איד נישט זייערער, דאס איז דער טייטש וואס דער ביטול האט דורכגענומען אלע מידות ביז פעלן ממש, און ס'איז דא נישטא קיין ארט אויף קיין ענין פון ישות, און ווי ער זאגט פריער, און דא. און דא איכעט נאכן דאווענען ווען ס'איז נאר א מידות'דיגע דאווענען, ער האט געהאט א התלהבות, איז א צייטווייליגע זאך און נאכדעם גייט עס אוועק, אבער בשעת ס'איז דורכגענומען מיט חבד און מיט שכל, איז ער דורכגענומען מיט דעם אמת פון דער זאך, אז ער איז דורכגענומען מיט דעם אמת פון דעם זאך, יעמאלט בלייבט דאס איכעט לאחרי התפילה, דאס איז די נקודת הדברים. נעקסטע וואך נישטא קיין שיעור מסתמא, וואס? נעקסטע וואך איז די גדולה שימושה יותר מלימודה, דאס איז דער שימושה פון דעם לימודה, דאס איז דער יסוד פון דעם גאנצן יאר, איר מוזט אייך מכריז זיין, איך וועל אייך זאגן אלע פרטים, וואס?